א גוטן ערב שבת קודש, פרשת כי תשא, מ'האמיר געהאט אין פרשת תצוה, און נאכדעם וועט זיין פרשת ויקהל, עס ווערט געברענגט ווי אזוי מען האט געמאכט די אלע כלים פון משכן, און נאכדעם ווערט געברענגט די משכן ווי אזוי מען האט געמאכט, און נאך ווערט געברענגט די בגדי כהונה לכבוד ולתפארת. יעצט ווערט געברענגט אין די ספרים הקדושים אז די בגדי כהונה דאס איז געווען פון נובלות פון גן עדן, העליון, דער אייבערשטער האט באשאפן אדם הראשון אדם און חוה'ן, האבן זיי נישט געדארפט האבן קיין קליידער, איין דיעה אין די גמרא איז אז זיי האבן געהאט אלעס אזוי ווי א נאגל, ציפורן, נאכדעם איז געווארן נאר אויף די פינגערס די ציפורן, אבער אפילו דארטן אין גן עדן איז געווען א כתנות עור, עור. ס'איז געווען אין ספר תורה פון ר' מאיר איז געשטאנען אור מיט אן א', ס'איז געווען אזא העכערע כתנות אור פון ליכטיגקייט, און די בגדי כהונה דא האבן ריזעמבלד, זיי האבן געוויזן פונקטליך וויאזוי ס'האט אויסגעזען אין גן עדן אדם הראשון וחוה פארן חטא, ממילא זענען די אלע זאכן זייער הויעכע זאכן, און דער אייבערשטער האט געוואלט. מחמת גרויס ליבשאפט אז דורך דעם משכן איז ער מוחל פאר די אידן די עבירות, און אויך אז מען טוט זיך אן אזוי ווי מען איז געווען פארן חטא פון אדם הראשון, ווייל דאס איז מתקן דעם חטא, האט עס דער אייבערשטער איבערגע'חזר'ט נאכאמאל און נאכאמאל, תרומה, תצוה, און נאכדעם אין ויקהל און פקודי, אלעס נאכאמאל איבערגע'חזר'ט, מחמת גרויס ליבשאפט. וואס דער אייבערשטער האט געהאט אז ער האט אונז אויסגעזאגט די אלע סודות וויאזוי עס האט אויסגעזען אין גן עדן, און אין די זעלבע צייט זעמיר אונז מתקן מיט אונזער עבודה די אלע חטאים וואס איז געווען דעמאלטס. יעצט איז אזוי הויעך די אלע זאכן, אז די גמרא ברענגט אין מסכת יומא דף נ"ב עמוד ב', תניא מ'האמיר געלערנט איסי בן יהודה אומר, אז ס'איז דא פינף מקראות וואס האבן נישט קיין הכרח. איינס פון די פסוקים איז אין בראשית קפיטל ד' פסוק ז',

פרשת ויחי קפיטל מ"ט פסוק ו', ס'הייבט זיך אן פסוק ה' שמעון ולוי אחים כלי חמס מכרותיהם בסודם, יעצט איז פסוק ו', בסודם אין זייער סוד, אל תבא נפשי בקהלם אל תחד כבודי, כי באפם מיט זייער צארן הרגו האבן זיי געהארגעט איש די גאנצע שטאט שכם.

אז זיי האבן געוואלט אויסרייסן אן אקס א פארשאלטענעם, ווייל שכם און חמור מיט די גאנצע שטאט איז דאך געווען פון כנען וואס זיי זענען ארור, אדער מען קען זאגן וברצונם עקרו שור און ארור אפם כי עז אז דאס איז א חלק וואס יעקב אבינו האט צו געבענטשט אדער האט צו פארשאלטן זייער צארן, איז במילא האט עס נישט קיין הכרח, יעצט דא איז אנדערש ווי פריער ווייל פריער איז נישט דא קיין סטאפ סיין אין ערגעץ, דא איז עס צוויי פסוקים. וברצונם עקרו שור און ארור איז פסוק ז', פון דעסוועגן דאך זאגט די גמרא אין להם הכרע. יעצט די דריטע איז אין פרשת בשלח, ויבא עמלק נאך די גרויסע ניסים פון קריעת ים סוף קומט דאך גראד עמלק ער וויל קאלט מאכן די אידן אז ס'איז נישט געוען אזא גרויסע נס, דאס איז ביי יעדן מענטש אין זיין לעבן אויך, ווערט געהאלפן אמאל אין א ישועה שלא כדרך הטבע קומט גראד עמלק, נע דאס איז געווען ווייל דער האט געשתדלט יענער האט געשתדלט, דאס איז קליפת עמלק. שטייט דא ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים דאס איז אין פרשת בשלח קאפיטל י"ז דאס איז פסוק ח' און ט' ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים נאכדעם זאגט אין פסוק ט' ויאמר משה אל יהושע בחר לנו אנשים וצא הלחם בעמלק זאלסט מיר ארויס גיין מלחמה האלטן מיט עמלק און נאכדעם שטייט מחר אנכי ניצב על ראש הגבעה מטה האלקים בידי ווייסט מען נישט פונקטליך צו עס איז וצא הלחם בעמלק מחר אדער מחר אנכי ניצב על ראש הגבעה. עס ווענדט זיך ווען די מלחמה דארף זיך יעצט אנהייבן. עניוועי, דא איז אויכעט ס'איז דא אן אתנחתא, אבער ס'איז די זעלבער פסוק, די עמלק איז אן אתנחתא און מחר איז א רביע. איז עס קען גיין בעמלק מחר וצא הלחם בעמלק מחר אדער עס קען גיין וצא הלחם בעמלק און מחר אנכי ניצב על ראש הגבעה.

נאכדעם שטייט אין פסוק טז, ויאמר ה' אל משה הנך שוכב עם אבותיך, דו גייסט שטארבן אזוי ווי דיינע עלטערן, וקם העם הזה וזנה, און דער פאלק גייט אויפשטיין און זיי אוועקקערן זיך, אחרי אלהי נכר הארץ. שוין, יעצט ווייס מען אונז נישט פונקטליך צו ס'גייט אזוי, הנני שוכב עם אבותיך וקם העם הזה וזנה, זיי אויפשטיין און זיי זיך אוועקקערן, אחרי אלהי נכר. אדער הנני שוכב עם אבותיך וקם, דו וועסט שטארבן מיט דיינע עלטערן אזוי גלייך ווי דיינע עלטערן זענען געשטארבן, וקם, און דו וועסט אויפשטיין תחיית המתים. יעצט, איין דעה אין די גמרא איז אז פון דא לערן איך ארויס תחיית המתים מן התורה. סא דאס זענען די פינף פסוקים וואס זיי האבן נישט קיין הכרע, וועגן דעם דארף מען דאס זאגן אין איינעם. יעצט דא איז עס אויכעט אין איין פסוק, ס'איז קאפיטל ל"א און פסוק ט"ז ס'איז נישט אין צוויי פסוקים ממילא קען מען נישט וויסן וויאזוי. די ווערטער גייען. וועגן דעם זאגט מען דאס אינאיינעם, דער בעל קורא גיבט אכטונג אויף די פינף פסוקים. הגם עם אבותיך האט אויך אן אתנחתא, אבער דאס מיינט גארנישט. דאס מיינט אז ס'גייט אינאיינעם, אונז האבן מיר נאר נישט קיין הכרע. יעצט, ס'דא זאכן וואס דער אייבערשטער האט פארהוילן פון אונז אויכעט. אפילו האט אונז געגעבן די תורה, האט אונז נישט אלעס אויסגעזאגט. ס'דא אין מדרש איכה ווערט געברענגט אז די צדיקים אין דעם דור פון חורבן בית המקדש, האבן געקענט אלע שמות מיט סודות, און זיי האבן געקענט באשווערן דעם שר של אש אז ער זאל נישט גיסן פייער, און דעם שר של מים, זיי האבן געקענט איבערדרייען די גאנצע מערכת השמים. איז געגאנגען דער אייבערשטער פאר ער האט געוואלט ברענגען דעם חורבן, און ער האט יעדן געטוישט זיין דזשאב, דער שר של אש האט באקומען אן אנדערן דזשאב, דער שר של מים איז ווען מען האט זיי באשוואוירן האבן זיי געטענה'ט, וואס ווילסטו פון אונז, מען האט אונז געגעבן אן אנדערן. דזשאב, אונז קען מיר גארנישט טון. דער אייבישטער האט אונז אייביג איבערגעגעבן זיינע סודות, אבער נאר וויפיל ער האט געוואלט און וויאזוי ער האט געוואלט, און אזוי ווייטער. יעצט, ס'דא אין פרשת תצוה אין פאריגע וואך, אין קאפיטל כ"ח, פסוק ל', שטייט אזוי, ונתת אל חושן המשפט, צום חושן זאלסטו צולייגן את האורים ואת התומים, והיו על לב אהרן בבואו לפני ה', ונשא אהרן את משפט בני ישראל על לבו לפני ה' תמיד. אז אהרן זאל טראגן דעם משפט בני ישראל אייביג. יעצט דער הייליגער רמב"ן זאגט וואס הייסט אורים און וואס הייסט תומים. זאגט דער רש"י. דאס איז מלשון הגמרא אין מסכת יומא דף ע"ג עמוד ב', און ס'איז אויכעט א תרגום יונתן. אז דער אורים מיינט אז ס'האט זיך געלאכטן די אותיות, און דער תומים מיינט אז ס'איז געווען א שם הווי', דער שם המפורש איז געווען אריינגעלייגט. אין די קנייטש פונעם חושן, דאס הייסט אורים, און תומים מיינט אז ס'איז מתמם את דבריו, ס'האט געזאגט פונקטליך וואס וויאזוי מ'שטעלט צאם די אותיות, ס'האט געזאגט וויאזוי מ'ליינט די אלע אותיות אלס א פול סענטענס, האב איך געטראכט מ'קען אפשר זאגן א מורא'דיגן געדאנק. ווען כלל ישראל איז געווען באחדות, דאס איז געווען ישראל ואורייתא וקודשא בריך הוא חד הוא, איז דאס האט משפיע געווען אז אין חושן, אז אין חושן דער שם הוויה זאל אויפלייכטן, אז מען זאל קענען זען די אלע אותיות, און אויך מען זאל עס קענען צוזאמענשטעלן, וואס האט געהאט צו טון מיטן אחדות פון כלל ישראל, אז דער שם הוויה זאל לייכטן. ממילא האט עס געגעבן ריכטיגע אינפארמעישאן. ס'האט געלאכטן די ריכטיגע זאך. יעצט, די שבטים, זייערע נעמען איז געווען אויסגעקריצט אויפן חושן, אבער דאס איז נישט געווען גענוג, ווייל לאמיר זאגן מ'דארף ענטפערן עפעס וואס האט צו טון מיט א ח' אדער א ט', אין די נעמען פון די שבטים איז נישט געווען קיין ח' און קיין ט', וועגן דעם איז געווען צוגעלייגט נאכדעם אברהם, יצחק און יעקב, שבטי ישורון איז אין די יצחק איז געווען א ח' און אין שבטי איז דא א ט'. ממילא געווען אלע אותיות וואס מ'האט געברויכט צו האבן. יעצט, ס'ווערט געברענגט אין די גמרא אין מסכת יומא דף ט' עמוד ב', אז די ערשטע בית המקדש איז געשטאנען פֿיר הונדערט און צען יאר, די צווייטע איז געשטאנען פֿיר הונדערט און צוואַנציק. יעצט, ביים ערשטן בית המקדש איז געווען אַכצן כהנים גדולים משך די פֿיר הונדערט און צען יאר. ביים צווייטן בית המקדש איז געווען אריבער דרײַ הונדערט כהנים גדולים, יעצט נעם אראפ, שמעון הצדיק איז געווען ביים צווייטן בית המקדש פֿערציק יאר, ער האט משמש געווען בכהונה גדולה, יוחנן כהן גדול בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול חשמונאי ובניו, וואס שפעטער איז ער געווארן א צדוקי, ס'איז נאך אן אריכות צו ס'איז דער זעלבער יוחנן צו נישט אבער בפשטות איז עס ער, ער איז געווען אַכציק יאר א כהן גדול, נאכדעם איז ער געווארן א צדוקי, סאו אַכציק און פֿערציק איז הונדערט צוואַנציק. ס'איז געווען איינער האט געהייסען ישמעאל בן פאבי, ער איז געווען צען יאר כהן גדול, סאו האלט מען שוין ביי הונדערט און דרייסיג יאר וואס די דריי כהנים גדולים האבן דורך געמאכט פון די פיר הונדערט און צוואנציג יאר איז געבליבן בערך צוויי הונדערט און נײַנציק יאר, ווייל אז דו נעמסט אראפ פון פיר הונדערט און צוואנציג הונדערט דרייסיג בלייבט צוויי הונדערט און נײַנציק, און אין די צוויי הונדערט און נײַנציק יאר זענען געווען דריי הונדערט כהנים גדולים, וואס איז געשען? זיי האבן אפגעקויפט די כהונה, ממילא זענען זיי אריין אין בית המקדש אין קדשי קדשים און זיי האבן נישט געהאט די מין הכנה וואס א כהן גדול דארף האבן, זענען זיי אלע געשטארבן און מען האט זיי ארויסגעשלעפט. יעצט, ביים צווייטן בית המקדש איז אויך געווען נאך א זאך, אז ס'האט געפעלט פינף זאכן, דער ארון, דער כפורת און די כרובים האט געפעלט, דער אייבערשטער האט דאס באהאלטן, עס ווערט געברענגט אז עפעס א כהן האט אמאל געזען עפעס אזא לאך אויף די פלאר, האט ער עס דערציילט פאר די אנדערע כהנים, איז ער געשטארבן ווייל דער אייבערשטער האט נישט געוואלט ס'זאל ארויסקומען, אדער ס'איז דא מדרשים אז דער אייבערשטער האט עס ארויפגענומען, דער אייבערשטער האט אסאך זאכן ארויפגענומען פון די וועלט, ס'איז געווען פרחי כהונה וואס האבן געזאגט רבונו של עולם, מיר האבן נישט זוכה געווען צו זיין קיין כהנים, האסטו די שליסל פון בית המקדש, און זיי האבן עס ארויפגעווארפן, זאגט דער מדרש, ארויסגעקומען א האנט און ס'האט עס גענומען, און דאס האלט דער אייבערשטער לעתיד לבוא, נאכדעם איז געווען, דאס איז געווען די ערשטע זאך, דער ארון כפורת און די כרובים, דאס איז געווען בעיסיקלי איין שטיק, די צווייטע זאך איז געווען דער אש, ביים ערשטן בית המקדש איז איז אראפגעקומען א פייער אזוי ווי אן אריה בדמות אריה, ס'האט אויפגעגעסן די קרבנות, ביים צווייטן בית המקדש איז עס געווען בדמות כלב, ווייל דער סמך מם האט שוין געהאט זיין יניקה דארט, און נאכדעם ביים ערשטן בית המקדש האט מען נישט געברענגט פון א הדיוט, ס'איז א מצוה צו ברענגן פון הדיוט כאטש ס'קומט אראפ פון הימל, אבער מ'האט נישט געדארפט ווייל ס'איז אראפגעקומען פון הימל. און ביים צווייטן בית המקדש האט מען געברענגט נאר מן ההדיוט. נאכדעם איז געווען די דריטע איז געווען השראת השכינה, דאס האט געפעלט, נאכדעם איז געווען די פערדע איז געווען רוח הקודש, און נאכדעם איז געווען דער אורים ותומים, ס'איז נישט געווען קיין אורים ותומים. יעצט רש"י איז מסביר, ס'האט ס'האט נישט געקענט זיין אז ס'האט געפעלט די אורים ותומים, ווייל דעמאלט וואלט דאך געווען דער כהן גדול מחוסר בגדים קען ער דאך נישט טוהן די עבודה, איז זאגט רש"י אז ס'איז געווען נאכגעמאכט, ס'איז נישט געווען די ארידזשינעל דאס וואס דער ערשטע בית המקדש האט געהאט פון משה רבינו אנגעהויבן, ס'איז געווען א נייע געמאכט. יעצט זאגט רש"י דער שם וואס איך האב פריער געזאגט דער שם איז נישט געווען דערין, אזוי ווי ס'איז געווען ביים ערשטן בית המקדש, דער תרגום יונתן ברענגט אז ס'איז געווען דער שם מפורש און דאס האט מען אריינגעלייגט אינעם איינגעבויגעכץ פונעם חושן כדי אז דורך דעם האט עס געלאכטן, איז דאס איז שוין נישט געווען. יעצט איך האב ענק געזאגט אז מ'קען זאגן אז די יוניטי די אחדות פון כלל ישראל, דאס האט געמאכט אז דער שם המפורש זאל ווירקן, איז ביים צווייטן בית המקדש איז דאך געווען שנאת חינם, איז ממילא האט ער שוין נישט אזוי געלאכטן, און נאכדעם ברענגט די גמרא אז ס'איז נישט געווען שמן המשחה, נאר עבודתו מחנכתו, דעם כהן וואס האט געטון די עבודה האט אים מחנך געווען, מ'האט אים נישט געזאלבט, און נאכדעם איז נישט געווען דער מן, ס'איז געווען אסאך זאכן וואס איז נישט געווען. יעצט דער משכן וואס משה רבינו האט געמאכט,

יעצט צוריק צו קומען צו וואס איך האב אנגעהויבן, ווען כלל ישראל זאגט ליגנד און זענען ליגנערס, וועט דער אייבערשטער דיר נישט ברענגען קיין אורים ותומים און ער זאל דיך פאררעכטן, ווייל אז דו ביסט א ליגנער, גיי ווייטער מיט דיינע לגיונות, אויב כלל ישראל באחדות, מען וויל וויסן און טוהן גוטס, מען וויל וויסן וואס דער אייבערשטער וויל, דעמאלטס העלפט דער אייבישטער. אונז געפינמער אין די גמרא מסכת סוטה, ווען איינער זאגט פאר זיין פרוי באהאלט דיך נישט מיט דעם מענטש, זי האט זיך יא באהאלטן, איז די מים המאררים איז איר בודק, גיב מ'געט איר צו טרינקען, זי טרינקט, איז אויב זי האט נישט געזינדיגט, זאגט די גמרא ווערט זי נאך גאר געהאלפן מיט א קינד, און אז זי האט געהאט שווער קינדער זאל זי עס האבן גרינג און אזוי ווייטער. אויב זי האט יא געזינדיגט פאלט אראפ איר בויך און זי ווערט דארטן א טויטע און מען דארף זי ארויסטראגן אויסער דעם בית המקדש. יעצט זאגט אבער די משנה מסכת סוטה, בזמן שהאיש מנוקה מעוון ווען דער מאן איז ריין פון זינד עט עס די מים המאררים בודק זיין זיין פרוי, טאמער איז ער נישט מנוקה מעוון, דער אייבערשטער גייט נישט מאכן קיין נס אז דו זאלסט מעגן טשיטן און דיין ווייב זאלסטו טעסטן צו זי האט געטשיט צו נישט. די זעלבע איז דא אויכעט מיט דעם חושן משפט, ווען אידן זענען געווען ערליך, מען האט באמת געוואלט וויסן וואו איז ווער און ווען, איז ממילא האט מען געפרעגט דעם חושן, אבער אז דו ווילסט מאכן דזשאוקס מיטן חושן, מען האט בא'גנב'עט איינער דעם צווייטן צו וכדומה, האט עס נישט געארבעט, און דאס איז אויך פארוואס די מעשה פון פלגש בגבעה, פלגש בגבעה איז געווען א באוויסטע מעשה, מען האט געפרעגט דעם חושן ווער ס'זאל ארויפגיין, דער אייבערשטער האט געזאגט, יהודה זאל ארויפגיין, עס זענען געהארגעט געווארן זיבנציג טויזנט מענטשן, מען איז ארויף עטליכע טעג. זאגט דער הייליגער רמב"ן אז נאכדעם האבן זיי זיך צובראכן די הארץ און אנגעהויבן צו תשובה טון אויף די אלע זינד און אויף זנות מיט אלעס, דעמאלטס איז ערשט געקומען די ישועה, מען האט געמוזט ברענגען קרבנות און תשובה טון, נישט סתם כ'וועל נוצן דעם אייבערשטן אז ער זאל מיר זאגן אלע לשון הרע'ס, נע איטס נאט גאנא ווארק. יעצט כ'וויל זאגן דא א פסוק, איך וויל מסביר זיין וויאזוי די אלע כלים פון משכן און יעדע זאך וואס אונז טוהמער מאכט די זאך ס'זאל האבן מער אן עליה און ס'זאל זיין הייליגער און אזוי ווייטער. אז איר קוקט אין פרשת תרומה, דאס איז קאפיטל כ ה, פסוק י, שטייט אזוי ועשו ארון עצי שטים, און ס'שטייט וויאזוי מ'זאל עס מאכן. נאכדעם שטייט וצפית אותו זהב טהור. ס'דא פלעצער וואו ס'שטייט זהב און ס'דא פלעצער וואו ס'שטייט זהב טהור. ווען ס'שטייט זהב טהור. איז עס אסאך א איידלערערע גאלד, דאס איז אזוי ווי לאמיר זאגן טווענטי פאר קערעט גאלד, ס'איז די איידלסטע וואס ס'איז דא, איז האט מען געדארפט מאכן דעם ארון פון זהב טהור, נאכדעם שטייט ויצקת דו זאלסט גיסן די טבעי זהב און אזוי ווייטער, די טבעי שטייט שוין נישט זהב טהור, נאכדעם שטייט אזוי. ועשית כפורת שטייט אויכעט זהב טהור, דאס איז אין פסוק י ז, סאו סיי דער ארון אין פסוק י ב שטייט זהב טהור און סיי די כפורת שטייט אויכעט זהב טהור. כפורת איז געווען וואס מען האט צוגעדעקט דעם ארון וואס איז געווען אפן, פון אויבן האט מען עס צוגעדעקט. יעצט שטייט אזוי, ועשית שנים כרובים זהב, שטייט שוין נישט זהב טהור, די כרובים זענען געווען זהב, די כפורת איז געווען זהב טהור. יעצט מקשה תעשה אותם משני קצות הכפורת, ס'איז פון איין שטיק איז עס געקומען, אזוי ווי רש י ברענגט אין די מדרש, מען האט אריין געווארפן א ככר און פון דעם האט זיך עס אליין געמאכט, מען האט געקלאפט מיט א קורנס כדי עס זאל הייסן אז מענטשן מאכן עס אויכעט. יעצט קומט אויס איז דא דא א מורא'דיגע קשיא, אז דו האסט געמאכט דעם כפורת מיט איין שטיק גאלד אינאיינעם מיט די כרובים, פארוואס שטייט ביי די כפורת זהב טהור אין פסוק י ז, און אין פסוק י ח שטייט ועשית שנים כרובים זהב שטייט נישט קיין טהור? איז דאס איז א באקאנטע קשיא, דער תרגום יונתן זאגט טאקע אז דא איז אויך געווען דכיא, ס'איז געווען זהב טהור, למעשה קען מען זאגן זייער פשוט, לויט די עבודה ווי די אידן האבן געטוהן, ווי כלל ישראל האט געטוהן עבודת השם, לויט אזוי איז געווארן די כרובים מער אויסגעאיידלט און מער זהב טהור, איז אין אמת איז עס געקומען טאקע פון זהב טהור, אבער ס'איז געווארן נאר זהב, ווייל לויט אונזער עבודה איז עס געווארן ריינער און ריינער. קענסט זאגן ס'לאזט זיך זאגן. איז די זעלבע אז כלל ישראל פירט זיך ערליך, דעמאלטס איז אויטאמאטיש ווערט אלעס אויף א העכערן פונקט, און דעמאלטס העלפט עס אז דער חושן זאל אויכעט קענען כאפן פונקטליך, דער כהן זאל כאפן פונקטליך, און אזוי ווייטער. יעצט פארוואס דווקא די כרובים? ווייל כ'האב שוין אמאל מדייק געווען, כ'האב עס ענק שוין געזאגט, ס'שטייט, דער אייבערשטער האט ארויסגעווארפן אדם הראשון, איז ער געזעסן אינדרויסן פון גן עדן לעבן די כרובים, זאגט דארטן רשי, וואס הייסט? קריוון, מלאכי חבלה. און וואס זאגט רש י דא? כרובים, זאגט רש י, איידלע קינדער, א תינוק, א צורה פון א קינד. נו וואס איז כרובים? צו איז עס מלאכי חבלה צו ס'איז איידלע קינדער. דער תירוץ איז אז דו שטעלסט אים ארויס פון גן עדן און ער האט שוין נישט די קדושה, דעמאלטס זענען כרובים מלאכי חבלה. און אז דו שטעלסט אים דא אינאיינעם מיטן ארון און מיט די לוחות, דעמאלט זענען די כרובים ווערן אויסגעאיידלט. און ס'ווערט הייליג, ס'ווערט א פנים פון א קינד, אזוי איז געווען ביי די קריבן, געגאסן, שטייט נישט אז מ'האט געמאכט זהב טהור, פארקערט, עס שטייט נאר זהב אליינס, מ'האט עס געגאסן אינאיינעם מיטן כפורת, און די כפורת איז געווען זהב טהור, און די קריבן, שטייט נישט אז זענען געווען זהב טהור, שטייט נאר זהב, אונזער עבודה האט עס געמאכט טהור, ס'זאל זיין ריין און. און הייליג און אויסגעארבעט. יעצט מען קען מיט דעם פארשטיין אויכעט, ס'שטייט אז ווען דער אייבישטער איז געווען צופרידן און באוויליגט די אידן האט מען ארויסגענומען, ווען מען איז געקומען עולה רגל זיין האט מען געוויזן אז די קרובים זענען איין פנים קעגן דעם צווייטן, ראו חיבתכם, ס'איז געוויזן זעטס די ליבשאפט פונעם אייבישטן צו די אידן. יעצט ווערט אויך געברענגט אין די גמרא ווען מען האט איינגענומען ירושלים איז אריין געקומען דארט איינער פון די פירער פון רוים און ער האט געזען אז די קרובים קוקן איינער אויפן צווייטן כאטשיג ס'איז געווען געמאכט פון גאלד אבער זיי האבן געקוקט איינער אויפן צווייטן האבן זיך געקענט בייגן און קוקן איינער אויפן צווייטן האט ער געזאגט אה דא גייט שוין אויך פאר די זאכן. ער האט שוין געוואלט עפעס זאגן איז למעשה איז נישט צו פארשטיין אויב טאמער ס'איז געווען ליבשאפט צווישן אידן און דעם אייבערשטן זענען זיי געווען די קרובים פנים אל פנים, טאמער ס'איז נישט געווען ליבשאפט למשל ביים חרבן האבן זיי זיך דאך געדארפט אויסדרייען אוועק איינער פון צווייטן, וויאזוי איז דאס אז ס'איז געווען פנים אל פנים? איז די תירוץ איז זייער פשוט, דער אייבערשטער האט זיך אוועק געצויגן פון אונז און ווען ער ציט זיך אוועק חייב אדם לפקוד את אשתו ווען ער איז יוצא לדרך. איז ווען דער אייבערשטער איז אוועק געגאנגען האט ער אונז געמוזט פוקד זיין, איז אפילו דעמאלטס איז געווען, דער אייבערשטער איז נישט געווען צופרידן פון אידן, און ס'איז געווען, ווי מען זאגט, מ'איז נישט געווען שווה בשווה, אבער וויבאלד ס'איז געווען אזא מין זעץ אז דער אייבערשטער איז ממש אוועק, ס'איז געווארן א חורבן, האט דער אייבערשטער געמוזט אונז געדענקען, און ער האט געמוזט ווייזן די ליבשאפט פנים אל פנים אפילו ווען זעמיר געוען זינדיג. וועגן דעם ווערט געברענגט אין אוהב ישראל און אין אנדערע ספרים אז דער שבת, פון די דריי וואכן, דאס איז די גרעסטע שבתים פונעם יאר, און שבת חזון איז דאס גרעסטע פון אלע, ווייל דעמאלטס איז דאך דער אייבערשטער אוועק, מוז ער דאך אונז געדענקען, חייב אדם לפקוד את אשתו, און ער איז א יוצא לדרך. און דאס אלעס האט געהאט צו טון מיט דעם, ווייל די קריבן זענען געווען געמאכט דורך די עבודה פון כלל ישראל. דורך די עבודה פון כלל ישראל זענען די קריבן געווארן זהב טהור, נאכדעם וואס ס'איז געשען נעבעך אז מ'האט געזינדיגט און דער אייבערשטער האט אונז. האט געוואלט ארויסווארפן פון ארץ ישראל און מען האט צוגענומען די קריבן ווייל ביים צווייטן בית המקדש איז דאס שוין נישט געווען איז על כל פנים ס'האט אבער אויף אזויפיל געהאט אז אפילו בשעת מען האט געזינדיגט איז דער אייבישטער אויך געווען מיט אונז פנים אל פנים. יעצט אונז געפינמיר א אינטערעסאנטע מעשה דאס ליינט דאס זאגט מען דאס איז די הפטורה פון די ערשטן טאג ראש השנה ס'איז געווען א איד וואס ער האט געהייסן אלקנה ער האט געהאט צוויי ווייבער חנה און פנינה, פנינה האט יעדעס יאר געהאט א קינד, חנה האט נישט געהאט, בקיצור זיי פלעגן ארויף גיין יעדעס יאר אויף ירושלים עולה רגל זיין. יעצט ווערט געברענגט אין פרקי דרבי אליעזר און אין אנדערע פלעצער אז די ענין פון עולה רגל זיין איז אויך געווען מוזנח, יעדער איז זיך געזעסן ביי זיך אינדערהיים, מען האט באקומען ארץ ישראל און מען האט געהאט פעמילי לייף, עולה רגל זיין איז געווען מוזנח. איז געווען דער אלקנה, ער פלעגט גיין ארויס אין די גאס און ער פלעגט זיך לייגן שלאפן אינמיטן די גאס, און יעדער האט אים געפרעגט וואס ביסטו נאריש האסט דאך א הויז, און זאגט ער ניין ניין ניין איך הייב אן א דזשורני איך גיי עולה רגל זיין, און מ'האט געזונגען און מ'איז צוגעקומען נאך מענטשן און נאך מענטשן, אזוי אז ווען ער איז אנגעקומען אויף ירושלים איז שוין געווען מיט אים טויזענטער מענטשן, ער האט צוריק ריאינסטעיטעד דעם ענין. פון עולה זיין רגל. בקיצור האט ער געהאט די צוויי ווייבער און ער האט גע'שחט'ן דארטן קרבנות אין בית המקדש, קומט דאך עולה רגל זיין מוז מען דאך מיטברענגען קרבנות, און ס'איז געווען דארטן דער כהן, דער כהן גדול איז געווען עלי, און דער עלי האט געהאט צוויי קינדער חפני און פנחס, זיי זענען געווען כהנים, און דאס איז אלץ געווען אין שילה, איך האב ענק שוין געזאגט אז דער משכן פון משה רבינו איז געשטאנען דרײַ הונדערט און נײַן און זעכציק יאר אין שילה. עניוועי איז ער האט געשחטן קרבנות ער האט יעדן געגעבן צו עסן ער האט געגעבן פאר פנינה און אירע אלע קינדער האט ער געגעבן א פארשען פאר חנה'ן האט ער געגעבן זייער א שיינעם פארשען ווייל ער האט זייער ליב געהאט חנה און דער אייבערשטער האט צוגעמאכט איר רחם אז זי האט נישט געקענט האבן קיין קינדער בקיצור די פנינה פלעגט איר אלץ מצער זיין, אה, ביסט נישט קיין ערליכע, ווען נישט האסטו וואלט קינדער, זעסט דאך איך האב פון מיין מאן קינדער, און מיין מאן איז דאך דיין מאן אויכעט, און אזוי איז געווען. זי פלעגט איר ביטערליך מצער זיין, און ממילא האט זי געוויינט און זי האט נישט געגעסן. בקיצור, זי האט זיך אויפגעהויבן נאכן עסן און נאכן טרינקען, און עלי הכהן איז געזעסן אויף די שטיל ביים שוועל פונעם היכל השם, און זי האט אנגעהויבן מתפלל זיין, און ס'שטייט ותתפלל על השם, מתפלל געווען, כביכול זי האט געזאגט, ס'איז דא אסאך זאכן אין מדרש און אין די גמרא, זי האט געזאגט רבונו של עולם ווען איך וויל קען איך דאך דיך מאכן א פארס דיעל, איך וועל מיך באהאלטן, מיין מאן וועט מיך חושד זיין איך בין א סוטה, און כ'וועל קומען אין בית המקדש, און מ'וועט מיר געבן צו טרינקען, ס'וועט נישט זיין אמת, און נאכדעם וועל איך מוזן געהאלפן ווערן מיט א קינד, ווייל אזוי שטייט אין די תורה, ונקתה זרע, אויב זי האט נישט קיין קינדער וועט זי האבן קינדער. האט זי געזאגט, רבונו של עולם, דאס וועט אבער מיינען אז שמי שנכתב בקדושה, דעם הייליגן באשעפער'ס נאמען וואס מ'שרייבט בקדושה, וועט אויסגעמעקט ווערן. און דאס איז די גרעסטע עבירה, האט זי געזאגט ותתפלל על ה', זי האט געזאגט רבונו של עולם ליסן, איך בעט דיך געב מיר קינדער, ווען נישט עט צוקומען חלילה אז מ'וועט מוזן אויסמעקן דעם הייליגן באשעפער'ס נאמען, מ'זאל מיר געבן צו טרינקען די מים המאררים. עניוועי, זי האט געמאכט א נדר אז טאמער איך וועל געהאלפן ווערן מיט קינדער, וועל איך אים געבן פאר'ן אייבערשטן א גאנץ לעבן. בקיצור, א צובראכענע אידענע, זי איז מתפלל נאך און נאך און נאך, און עלי וואטשט איר מויל, ער זעט אַז די ליפּן שאָקלען זיך, אָבער מע הערט נישט קײן קול. האָט עלי געהאַלטן, אַז זי איז אַ שיכּורטע. זי האָט געגעסן פֿריִער אַ סעודה, זי האָט גוט געטרונקען, און יעצט קומט זי צום אײבערשטנס הױז. נעמט זיך עלי שרײַען אױף איר, װי לאַנג גײסטו שיכּורן? גײ אַהײם, נעם אַראָפּ דעם װײַן פֿון דיר פֿאַר דו קומסט אַרײַן צום אײבערשטנס הױז! זאָגט חנה פֿאַר עלי, לא, אַדוני! נײן-נײן-נײן-נײן-נײן! איך האָב נישט געשיכּורט! אישה קשת רוח אנכי, איך בין א צובראכענע פרוי, ויין ושכר לא שתיתי, איך האב נישט געטרינקען נישט קיין וויין, און נישט קיין אלטן וויין, ואשפוך את נפשי לפני השם, איך גיס מיר אויס מיין הארץ פארן אייבערשטן, און זי זאגט, אל תתן את אמתך לפני בת בליעל, זאלסט נישט האלטן אז איך בין אזא שלעכטע פרוי, איך שיכור נישט, כי מרוב שיחי וכעסי דיברתי עד הנה, איך. רעד מיר אויס מיין הארץ פון אסאך צער און פון אסאך ווייטאג. בקיצור, ויען אלי, זאגט ער עלי, ויאמר, ער זאגט פאר איר, לכי לשלום, גיי אהיים גליקליך און צופרידן, ואלקי ישראל יתן את שלתך אשר שאלת מעמו, דער אייבערשטער, דער גאט פון אידן, עט דיר געבן דיין בקשה וואס דו האסט געבעטן. שוין, זי האט גארנישט פארציילט דעם נעקסטן טאג. האט זי זיך געביקט אין היכל השם. זי מיט אלקנה. מיט די גאנצע פעמילי פון פנינה און זענען געגאנגען אהיים צוריק נאך עולה רגל זיין. בקיצור ס'איז דורך א יאהר און ס'איז געבוירן געווארן א קינד, די קינד האט געהייסן האט מען א נאמען געגעבן שמואל ווייל כי מהשם שאלתיו שמואל הייסט כ'האב אים געבעטן אויסגעבעטן ביים אייבערשטן. בקיצור ס'איז געקומען די נעקסטן יאהר. און אלקנה איז ווידער ארויף געגאנגען צו שעכטן זיינע קרבנות, חנה איז נישט ארויף געגאנגען ווייל זי האט געזאגט פאר איר מאן לאז מיך ווארטן ביז דאס קינד וועט אויפהערן צו זייגן, ווייל מען גייט אויפן וועג מען פארלירט מילך, אמאל נישט געווען ענפאמיל מיט די אלע אנדערע מיני קאמפעניס וואס האבן געמאכט סובסטיטוטס פאר די מאמעס מילך, און איך וועל זיצן דא, און דער סוף וועט זיין, ווען דאס קינד וועט אויפהערן צו זייגן, וועל איך אים ברענגען צום אייבערשטן אין בית המקדש, משכן, און ער וועט זיצן דארטן אויף אייביג. יעצט, עבודת הלוי איז דאך ביז פופציג, וועגן דעם אז ער איז געווען צוויי יאר ווען מען האט אים ארויפגעברענגט, האט שמואל געלעבט נאר צוויי און פופציג יאר. בקיצור, אלקנה זאגט. ווילסט נישט ארויפגיין, טו וויאזוי דו פארשטייסט, נאר איין זאך זאלסטו געדענקען, וואס דו האסט צוגעזאגט פאר'ן אייבערשטן אז דו וועסט אים ברענגען ווען ער וועט גרעסער ווערן, וועסטו אים ברענגען פאר'ן אייבערשטן, דאס זאלסטו איינהאלטן. שוין, בקיצור, זי איז געבליבן דארט, זי האט געזייגט איר זון ביז ער איז געווארן צוויי יאר אלט. נאכדעם האט זי אים ארויפגעברענגט מיט דריי פרים, מיט איין איפה מעהל און א נבל יין, אזא ספעשל מאסע פון וויין. יעצט פארוואס די דריי האב איך שוין געזאגט זייער אסאך מאל, ס'איז דא אין דעם אזעלכע סודות נפלאים אבער איך וויל נישט יעצט אריינגיין אין דעם, און זי האט אים מיטגעברענגט מיט די דריי זאכן, די פרים מיט די איפה מעהל און א נבל יין, און זי האט אים אראפגעשטעלט אין שילה, שוין. יעצט די קינד די בעיבי איז נאך געווען ווי מ'זאגט זייער טענדער, ער איז נאך געווען א יונג יונגל צוויי יאר אלט. זי האט געשאכטן דעם פר און זי האט געברענגט א חלק פון דעם פר פון דעם קרבן האט זי געברענגט צו עלי הכהן, און זי זאגט פאר עלי'ן, דו קענסט דיך דערמאנען, דא איז געווען א פרוי וואס איז געשטאנען און זי האט געוויינט פאר קינדער, זאגט זי, אל הנער הזה התפללתי, אויף דעם קינד האב איך. געבעטן, ויתן השם לי את שאלתי אשר שאלתי מעמו, דער אייבערשטער האט מיר געגעבן די בקשה וואס כ'האב געבעטן, און אויכעט איך האב צוגעזאגט אז כ'וועל אים ברענגען פאר'ן אייבערשטן כל הימים, איז במילא ברענג איך אים יעצט אהער. שוין, נאכדעם שטייט דארט אין נביא אז חנה האט געזאגט די גרויסע שירה, שירת חנה, על כל פנים, נאכדעם שטייט ווייטער אין נביא אז אינמיטן שלאפן האט זיך שמואל דער יונגעלע אויפגעוועקט און ער פרעגט עלי הכהן, זאג מיר דו האסט מיך גערופן? זאגט ער ניין. אפאר שעה שפעטער וועקט ער זיך נאכאמאל אויף און ער פרעגט, שמואל פרעגט עלי הכהן, זאג דו האסט מיך גערופן? זאגט ער ניין. נאר ער זאגט אויב דו הערסט אז מען רופט דיך וועסטו זיין א נביא השם ווייל דער אייבערשטער רופט דיך נישט איך רוף דיך. עניוועי, נאכדעם איז געווען די גרויסע זאך אז ער איז געווארן שמואל הנביא און דער אייבערשטער האט אים אויסגעוויילט ער זאל זאלבן שאול המלך, אז ער זאל גיין אייננעמען אויסהרג'נען גאנץ עמלק, און דעמאלטס איז געווען דאס גרעסטע זמן פון די וועלט, אזוי ברענגט רב צדוק, אז ס'איז געווען א זמן פון די גאולה, ס'האט שוין אט אט געדארפט זיין די גאולה, ווען שאול המלך וואלט ווען געהארגעט, נישט רחמנות געהאט אויף די שעף. וואלט דאס געווען משיח. יעצט ס'דא אין דעם אז ער האט געמאכט מיט כישוף ער מיט זיין ווייב און זיי האבן זיך פארשטעלט ווי א שעפעלע, דאס איז אלץ סודות איבער סודות וואס איך וויל נישט יעצט אריין גיין, אבער דאס איז געווען די גרעסטע צייט פון די גאולה פון די וועלט, די קלאוסעסט טיים וואס דער אייבערשטער האט געוואלט ברענגען משיח'ן, ווייל ס'איז געווען נאכדעם וואס מ'איז אריין אויף ארץ ישראל, ס'דא דריי זאכן וואס מ'מוז מאכן, איינס איז מ'זאל שטעלן א קעניג, בויען א בית הבחירה, און אויך להכרית זרעו של עמלק, און דאס איז געווען דעמאלטס די צייט. יעצט וויל איך צוריק קומען דא צו אונז. דער כהן, דער עלי איז געווען א כהן גדול. ער האט געהאט דעם אורים ותומים. דער אירים ותומים, דאס איז נאך געווען פארן ערשטן בית המקדש אפילו, ס'נאך געווען אין שילה. ס'איז נאך געווען משה רבינו'ס אורים ותומים מיטן שם הוויה. דער אורים ותומים האט אים געזאגט אז זי איז א שיכור. ווען נישט שרייט ער נישט אויף א פרוי וואס ביסטו א שיכור'טע? קומסט אריין אין אייבערשטנ'ס הויז? ביסט שיכור? איז. ווערט געברענגט, ס'ווערט געברענגט פון רב צדוק, ס'ווערט אויך געברענגט פון ווילנער גאון, די אותיות האבן געליכטן כף שין ריש היי, כף שין ריש קען מאכן כשר, כשרה, א פרוי זאגט מען דאך א היי צום סוף, קען דאס מאכן כשרה, זי איז אן ערליכע פרוי, אזוי זאגט רב צדוק, דער ווילנער גאון זאגט אז ס'נאך מער, ס'האט געמאכט כשרה, דער אייבערשטער זאגט. פאר עלי הכהן, דו ווייסט ווער דאס איז? דאס איז שרה אמנו אין א גלגול שפעטער וואס זי גייט אראפברענגען דעם נביא השם וואס ער גייט זאלבן שאול המלך און מיט דעם גייט מען שוין ברענגען משיח'ן. דו ווייסט מיט וואס דו האנדלסט? מיט דעם כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, אלעס האט זיך יעצט געענדיגט און וועגן דעם האט זיך דער כהן טועה געווען, אזוי זאגט ער, ווייל ס'איז געווען אזא הויעכע מאמענט איז געקומען דער סמך מם און האט עס געוואלט צו צושטערן. נאכדעם איז דא נאך א וועג, דאס קען מיינען שיכורה. סא די ווארט כף שין ריש מיט א היי האט דריי וועגן וויאזוי מ'לייגט עס אויס. יעצט ווען מ'גייט אין די מאוטער וויהיקל און מ'נעמט אזא מאלטיפעל טעסט איז איינס איז ריכטיג און דריי זענען נישט ריכטיג. דא איז געווען אסאך נענטער אל האמת ווייל איינס איז געווען ריכטיג און צוויי זענען געווען נישט ריכטיג. סא וויאזוי איז דאס אז עלי הכהן האט אויסגעפיקט פון צוויי ריכטיגע כשרה אדער כשרה האט ער ארויסגעפיקט שיכורה? וויאזוי ארבעט דאס? האב איך געקלערט צו זאגן. און כ'האף אז ס'איז אמת, און טאמער נישט זאל מיר דער אייבישטער מוחל זיין. איך קלער צו זאגן אזוי, ווען איז געווען שמואל הנביא'ס פרשה? ויהי בימי שפוט השופטים ויהי רעב בארץ, מ'איז געקומען צו א רב, איינער האט מיר צוגע'גנב'עט מיין זייגער, רופט אים דער רב און ער זאגט זאלסט שוין אפגעבן דעם זייגער, שוין זאלסטו עס אפגעבן, זאגט ער, הער אויס רב לעבן, דו רעדסט? פון גע'גנב'עט א זייגער? דו האסט דאך גע'גנב'עט דעם באלקאן פון דיין הויז ביי יענעם און יענעם. דאס הייסט ויהי בימי שפוט השופטים, דור ששופט את שופטיו. זיי האבן אריינגעזאגט פאר די שופטים. ס'איז נישט געווען איין סטרעיט גאי אין די גאנצע זאך. יעדער האט גע'גנב'עט און גע'גזל'ט און גע'רצח'נט. איז במילא האט יעדער געשריגן אויף יענעם, דו זאגסט מיר מוסר? יעצט, דער טעם פארוואס מ'האט געהאט דעם אורים ותומים שטייט דאך אין פסוק אין קאפיטל כ ח און פסוק ל. ונשא אהרן את משפט בני ישראל על לבו לפני ה' תמיד. יעצט אויב כלל ישראל האט זיך נישט אויפגעפירט ערליך, האט מען דאך שוין פריער געשמועסט, איז נישט דא קיין שם הוויה וואס ס'מאכט צו לייכטן, אדער אזוי ווי זי האט געשריגן, חנה האט געשריגן אויף עלי הכהן, ס'איז נישט דא דא קיין רוח הקודש, דו שטעלסט עס נישט צאם די רייט וועי, ער נעבעך האט עס נישט געקענט צאמשטעלן ווייל כלל ישראל איז געווען זינדיג, אזוי ווי מ'האמיר שוין געשמועסט ביי א סוטה, דו קענסט נישט גיין זינדיגן און זאגן איך וועל טעסטן מיין ווייב צו זי איז אפגעהיטן. איז אז יעדער האט געגנב'עט קען נישט זיין קיין משפט בני ישראל, נאכדעם האט עס אן עפעקט אויף נאך א משפט בני ישראל, אז אז א פרוי ווי חנה האט נישט קיין קינדער קומט זי אויכעט צום רבונו של עולם, ס'איז אויכעט משפט בני ישראל, רבונו של עולם פארוואס נישט, געב מיר אויך א קינד, און אלעס איז געגאנגען נישט ווי עס דארף צו זיין וועגן דעם ווייל כלל ישראל איז געווען פול מיט זינד, אזוי קען מען זאגן, ווען נישט איז טאקע נישט צו פארשטיין, ער האט צוויי וועגן עס אפצוליינען ריכטיג, איין וועג נישט ריכטיג, און ער האט אפגעליינט פונקט פארקערט.

איז דאס איז די פשט אויך אז סאיז דא פינף פסוקים וואס האבן נישט קיין הכרע, אונז ווייסט מיר נישט וויאזוי מען ליינט עס, און סאיז די ריכטיגע פסוקים וואס האט צוטון מיט די גאולה, דער אייבערשטער זאגט פאר קין אם תיטיב שאת, נאך דעם ארור אפם, דאס איז שור ארור, און די מלחמה בעמלק, מחר, און משוקדים, דאס האט צוטון מיט די מנורה. און נאכדעם האט עס צוטון מיט משה רבינו'ן, הנני שוכב עם אבותיך וקם, דאס איז די תחיית המתים, דאס איז די תכלית פון די גאנצע הארעוואניע פון די זעקס טויזנט יאר, אז ס'זאל זיין תחיית המתים, און מ'זאל דעמאלטס שוין נישט האבן די גרויסע סטרא אחרא מיט די קליפות פון אמאל. און עס קען זיין אז דאס איז די וואך וואס איז דא די פרשה פונעם עגל, דאס איז אויך געווען אזוי, וויבאלד. אידן האבן נישט אזוי געזוכט צו טון דעם רצון השם, זיי האבן געוואלט אויפשטעלן א נייעם מנהיג, איז במילא איז ארויסגעקומען אן עגל פון דעם, און דאס איז, ווען כלל ישראל איז חלילה נישט ריין, געשעהן אלע מיני אומגליקן, און פאר דעם עגל ליידן מיר נאך אונז נאך היינט אויך, ווייל ס'איז דא. וביום פקדי פקדתי. דער עיקר איז, רבותי, מיר זעמיר שוין ממש ביי די שוועל פון משיח, לאמיר אנהייבן צו פירן זיך ערליך, נישט באגנב'ן און באגזל'ן איינער דעם צווייטן, און לאמיר אויפהערן מיט דעם זנות, ויקומו לצחק ביים עגל איז געווען גילוי עריות און רציחה, לאמיר נישט הרג'נען איינער דעם צווייטן, ס'איז דא אזויפיל רציחה, אויסער די הויעכע די ענינים וואס שטייט אין די גמרא אז מען פארשעמט איינעם, עס גייט אוועק די פארב פונעם מענטש און דאס פנים ווערט אים ווייס, הייסט עס רציחה? ניין מען רעדט רציחה ממש, אז מען האט שוין היינט נישט קיין מורא צו הרג'ען איינער דעם צווייטן, ס'איז שוין א דזשאוק ליידער. און מיט דעם זכות וועט אונז דער אייבישטער רחמנות האבן אויף אונז, און ס'קומט יעצט והימים האלה נזכרים ונעשים, און ס'קומט נאכאמאל די מעשה פון שאול המלך, און נאכאמאל די מעשה פון שמואל הנביא, און פון הרג'נען אגג. דער אייבישטער זאל שוין אויסמעקן, תמחה זכר עמלק מתחת השמים, און ער זאל אונז שוין שיקן דעם גואל צדק במהרה בימינו אמן. א גוטן שבת, כל טוב.